איטש וואן העז היז אוין עפטיטשוד און היז אוין אינקלינעישאנס, ענד ווען הי וואס טאלקינג הי העד די וואטשפול איי פאר די פיוטשער, ענד עז א גוד סאונד ביזנעסמען און פאליטישאן הי וואס סעיאינג ווייל די דארס אר אפען באט לעט דעם נעווער קלאוז אגעין, ענד אן דיס אקעיזשאן סעיאינג דעט ווי העוו אלל די רעפרעזענטעטיווס אוו עווערי גאווערמענט אין קענעדע, פעדערעל, פראווינשעל און מיוניסיפעל, ענד ווי העוו דיס אולד רעפרעזענטעטיוו אוו די קאמיוניטי הו האס בין דע קאונסלער פאר סאו מעני יערס, לעטס סעי טו דעם, דזשענטלמען רימעמבער דאוז ווערי פיין ווארדס, עני קאאפערעישן דעט יו קען גיוו אס אין דע פיוטשער וויל בי היילי וועלקאם, אין עוורי שעיפ ענד אין עוורי פארם. א סימפאטעטיק ריעקשאן אין די סיטי אוו מאנטריאל, וועל לעטס סי העיר. און נאו איי וואלד לייק טו קאל אן די נעקסט ספיקער, און איטס ראדער הארד פאר דיס טרי דזשענטלמען רעפרעזענטעטיווס טו סיט טרו און ליסן טרו די אידיש ספיטשעס, באט האועווער ווי טענק דעם ווערי ווערי מאטש פאר דעיר טאלערענס און פאר דעיר קאמפעשאן וויט אס, און ווי שוירלי אפרישיעט איט ווערי מאטש.

איך האב זיך ערשט יעצט דערוואוסט אז איך דארף רעדן. און אזוי ווי איך בין נאכנישט קיין זשעני, און האף עס קיינמאל נישט צו זיין, וויל איך נישט איבערפירן דעם גוטן טעם. וואס איר האט פון די דורכגעטראכטע רעדעס וואס זענען געהאלטן געווארן היינט. דעריבער וויל איך אייך זאגן אז אויב אייך גייט שוין זייער אן מיין גרויס ווארט, האב איך היינט וועגן דעם געשריבן אין מיין קאלום אין קענעדער אדלער. אבער אפאר ווערטער.

ס'איז פּרעציז און ס'איז קורץ און ס'זאָגט צום וואָרט. דאָס האָבן מיר יעצט דאָך כאָטש ער האָט גערעדט, זעען מיר אָבער אַז די זעלבע כאַראַקטעריסטיק צייגט זיך אַרויס אי אין קאָלום אי אין זיין רעדע. איך דאַנק אים זייער פיל פאַר די פּאָר ווערטער. איך וויל בעטן פריינד זיפּער וועלכער האָט געדאַרפט זיצן אויבן אויף, אָבער איך ווייס ניט וואָרום ס'איז פאַרלוירן געגאָנגען די ליסטע. איך וויל אים בעטן אַז ער זאָל קומען און באַגריסן די אַסעמבלי.

איז פאקטיש שווער צו געפינען דאס ווארט וואס מען וואלט היינט געדארפט זאגן. מיר האבן געהערט היינט זייער אסאך שיינע זייער גוטע ווערטער, ווייל די ווערטער קומען פון מעשים, עפעס פון א זאך וואס מיר האבן דערגרייכט און דערלעבט, אבער דער יום טוב איז ווייזט אויס אביסעלע גרעסער פאר אונז אליין, און מיר דארפן זוכן אין זיך אביסל כדי צו געפינען דעם אויסדרוק פאר דעם אמת'ן געפיל. חאבאשאצקי האט אין זיינע פאר ווערטער געפרובירט אונז אוועקפירן אויף א דרך וואס דאכט מיר דאס איז דער ריכטיגער דרך. עס איז נישט אונזער ביבליאטעק אליין, פונקט ווי מיר זענען נישט אליין. עס איז נישט אונזער יום טוב אליין. דער יום טוב איז א ברייטערער און אסאך מער ווי מיר אליין זענען אין אונזערע מעשים. ווען מיר האבן געבויט, איך האב נישט געהאט די זכיה צו זיין דער ערשטער פון די בויער, אבער דא געפינען זיך חברים און חברות וועלכע זענען געשטאנען ביים וויגעלע פון דער דאזיגער ביבליאטעק מיט עטליכע און פערציג יאר צוריק, און די וואס האבן נישט דערלעבט זענען דא מיט אונז ווייל מיר געדענקען זיי, מיר האבן זיי איצטער אין זינען. אבער א היפש ביסל יארן האב איך געהאט די זכיה מיטצוארבעטן אין דער ביבליאטעק. און ווען איך בין געקומען אהער מיט אַכט און צוואַנציק יאר צוריק און די געביידע איז געוועזן אויף סענט אורבן איז געשטאנען אן אויוון אינמיטן פון א צימער, די ביכער ארומגערינגלט ארום זיי, און מיר א קליינינקע גרופע פארעלנטע לאמיר דאס היינט דערציילן, פארעלנטע, מ'האט זיך אויף אונז נישט ארומגעקוקט, קיינער האט אונז נישט באגריסט, פארקערט, ווער ס'האט געקענט פון אסאך קרייזן האט מען אונז געלייגט שטיינער אין וועג, ווייל האט מ'האט געזאגט אז מיר ווילן זיך אפטיילן, מיר ווילן עפעס בויען אזעלכס וואס איז נישט פאסיג אויף דעם דאזיגן קאנטינענט. איז זיכער נישט היינט זיך אויסצוטענה'ן מיט וועמען עס איז, אבער געדענקען דארפן מיר דאס, דער דע מעיין בסה דארף זיין א ווארנונג און אנזאג אויך פאר אונז, געדענקען אז די ביבליאטעק איז געבויעט געווארן ווי איינע פון די טויזנטער ביבליאטעקן אין דער אידישער געשיכטע און אין אונזער צייט, און זי איז געבוירן געווארן דערפאר צו זיין דאס ארט, נישט נאר אנצוזאמלען די אוצרות, נאר די אוצרות זאלן באנוצט ווערן פאר דערוואקסענע, פאר קינדער, און דערפאר איז דא אן אפטיילונג פאר קינדער דא, און דערפאר זארגט מען דא פארן אידישן קינד זאל האבן אויך א היים, און דערפאר טראכטן די שולן אז די ביבליאטעק איז פונקט אזוי זייער ווי זיי זענען דער ביבליאטעקס, ווי מיר זענען אלעמען, ס'איז איין רינגל, פון א ווילן צו דערהאלטן אידיש לעבן דורך אלע דורות און אלע צייטן און אומעדום וואו נאר עס שטעלט א איד אוועק זיין פוס דארטן דארף ער מיט זיך מיטטראגן זיין שאפערישקייט און זיין ווילן צו עקזיסטירן. דאס האבן מיר געוואלט, דאס ווילן מיר און דאס דארפן מיר וועלן אויך אויף ווייטער, און דאס דארף זיין אונזער ברכה אינעם טאג פון חנוכת הבית. אוואדע, די טויזנטער ביבליאטעקן, די ביבליאטעקטוער, וועלכע זענען נישטא מער מיט אונז, מיר זענען שוין כמעט געווארן אחד בעיר ושניים במשפחה, מיר זענען אזוי פאראיינזאמט, דער בנין איז אביסעלע א טרייסט פאר אונז, א טרייסט פארן אידישן ליינער, א טרייסט פארן אידישן טוער, א טרייסט פארן אידישן שרייבער, איר האט געהערט די הארציגע ווארעמע ווערטער פון לייוויקן און פון די אנדערע פאעטן, עס איז א גרויסע טרייסט. אבער די גרעסטע טרייסט וועט זיין ווען מיר דא זאלן ווערן א ביישפיל צו אידישע ישובים דא אין קאנאדע און אט די פאראייניגטע שטאטן און זיי אויך זאגן מיינט נישט אז נאר מיר אליין דא דא איז עפעס א גן עדן אז מען קען בויען מען דארף קענען בויען אידישע ביבליאטעקן אין אלע אידישע שטעט וואו אידן געפינען זיך מען דארף נאר גוט און גוט וועלן. און דערביי דארף זיין איין זאך פארהאן אן אלטער פסוק וואס דער משורר פון תהלים האט אונז אנגעזאגט, אם השם לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו, אויב גאט בויט נישט קיין הויז איז אומזיסט די מי פון די וואס מיען זיך. אין אונזער טייטש זאל מיר דערלויבט זיין ווען מען בויעט, גאט אליין ווייסט איר בויעט נישט אליין, ער בויעט דורכן מענטשליכן ווילן, די הארה מלמעלה וואס מען גיט דעם מענטשן אז ער זאל בויען, דאן בויעט דער מענטש, און ווען ער בויעט און גלייבט אין דעם וואס ער בויעט, און האלט אז דאס דארף עקזיסטירן ווייל עס איז שאפעריש, און עס איז מאכט אים לעבעדיג און לעבעדיג אלע דורות פאר אים און נאך אים, דאן איז עס א בנין עדי עד. לאמיר זיך ווינטשן אז די דאזיגע אידעען און די אידיאלן וואס האבן אונז באפליגלט אין די יארן ווען מיר זענען געווען אליין, זאלן חלילה נישט אוועק גיין אדער פארטונקלט ווערן אין די טעג ווען מען מאכט אונז קאמפלימענטן פון אלעמען אַוואַד איז פֿריילעכער, היימלעכער אין דעם דאָזיקן זאַל, אַוודאי איז פֿריילעכער און היימלעכער מיט טוער פֿון פֿאַרשידנסטע קרייזן פֿון שטאָט, זיי האָבן אונדז שוין אין זיך אַנערקענט, ווײַל מיר האָבן דאַמאָלסט געזאָגט, אַז מיר בויען נישט פֿאַר זיך, מיר האָבן געזאָגט, אַז מיר בויען פֿאַרן ייִדישן ייִשובֿ, און דער ייִדישער ייִשובֿ זאָל זײַן אַ שטאָלץ פֿאַר אַלעמען. איצטער דערזעען דאָס שוין אַלע, און זיי העלפֿן אונדז, איך האף זיי וועלן אונז העלפן נאך מער, אבער מיר פאר זיך אליין דארפן געדענקען ווייל מיר זענען גרעסער, ווייל מיר זענען שטארקער, און ווייל מיר זענען שענער, זאלן מיר זיין שענער אויף דעם אופן אז מיר בויען א אידישן קולטור בנין וועלכער איז דער בנין עדי עד וועלכער זאל קענען

ער בויט פאר זיינע מיטשכנים, פאר אלעמען, ווייל דאס קולטורעלע שעפערישע לעבן איז דאס וואס פארשענערט און פאראייביגט און פארבעסערט דאס מענטשליכע לעבן. לאמיר זיך אין דעם דאזיגן טאג ווינטשן אז דאס זאל נישט זיין די איינציגע אינסטיטוציע נאר אין מאנטריאל, נאר אין אנדערע שטעט זאלן זיין אזעלכע אידישע קולטור צענטערס און אזא ביבליאטעק. און מיר דא אליין זאלן געדענקען אין יענע טעג ווען עס איז געווען אפשר קאלט אין די פיס אויף סענט אורבען סטריט אבער זייער ווארעם אין הארצן. ס'האט געברענט איין לעמפל אבער ס'איז געווען ליכטיג אין אלע אונזערע נשמות, זאל די דאזיגע ליכטיגקייט מיטגיין מיט אונז אין דעם דאזיגן גרויסן בנין און געדענקען זיך

ווי איר זעט ווען איך שטעל פאר פארן אידישן עולם געוויסע שרייבער און רעדנער און כלל טוער איז מייד איך אויס די רעקלאמעס אז איך פארשטיי אז איר קענט זיי אלע און איר ווייסט וועמען איך שטעל פאר און דערום איז נישט נויטיג אז מען זאל גיבן די הויכע אדיעקטיוון רעקלאמעס אז דער און דער איז אזוי הויעך און אז דער איז אזוי גרויס, דארום איז מיט דער זעלבער מיט דער זעלבער סטרוקטור פון מיין פארשטעלונג וועל איך אויך פארשטעלן אונזער ערליכן קאלטיער אין דער ביבליאטעק.

ווי נאכט איז געבונדן מיט טאג. אין דער פארווירקליכונג פון דעם מעשה'לע וועגן בויען א פעסטונג פאר דער יידישער קולטור אויף דעם אמעריקאנישן קאנטינענט, האבן די טוער ארום איר געפונען א טרייסט און א שטארקונג און א היילונג פאר דער וואונד אין דער נשמה וואס האט כסדר געביטערט

בויען איז א טיפער סוד פונעם מענטשליכן מהות, פון דעם אידישן מהות. בויען בנינים באגלייט אונז נישט נאר אין אלע לענדער, נאר האט אונז אויך באגלייט אין דער מדבר. אזוי גיך ווי משה רבינו האט געגעבן די צען געבאט און געשאפן דאס אידישע פאלק, האט ער באלד צוגעגעבן, וואלט איך געזאגט, אן עלף געבאט. בויט די משכן פאר די צען געבאט. און אידן האבן געבויט.

און אלע ווינטשן זיך גוט יום טוב, מיר אבער ווילט זיך בעסער פילן אז מיר האבן א רעכט אויסצושרייען גוט וואך, א גוטע וואך, א וואך פון ארבעט און פון מי און פון דערגרייכונגען, נייע דערגרייכונגען. דער תנא יהודא בן תימא האט געזאגט בן שלושים לכח און בן ארבעים לבינה, צו דרייסיג איז דער כח,

און לאמיר זיך באלד אויף צו מארגנס, טאקע טאקע מארגן, א נעם טון אויסצופילן די דאזיגע ווענט מיט דארשטיגע זוכערס פון די גייסטיגע אוצרות וואס מיר האבן אין זיי אנגעזאמלט אין אידיש, העברעאיש, ענגליש און אלע אנדערע לשונות. און נאר אזוי וועלן מיר קענען זאגן אז מיר האבן דערגרייכט נישט נאר א דאך פון א דריי שטאקיגער מויער, נאר אויך א גרויסן און געהויבענעם ציל, א אידישן ציל, א מענטשליכן ציל, און זאָל זיך מיט אונדז בענטשן דאָס ייִדנטום פֿון אַמעריקע, און זאָל מיט אונדז שטאָלץ זײַן די דאָזיקע קולטורעלע און באמת דעמאָקראַטישע ענגליש-פֿראַנצויזישע שטאָט מאָנטרעאָל.
זייער ווייניק קען איך דאָ זאָגן, אויסצושפּרעכן די טיפֿע געפֿילן וואָס. מיר אלע פילן צו דער גרויסער שאפינג פון אונזער פריינד ראוויטש וואס האט אונז פארגעלעזן היינט. מיר מאנטריאלער זענען זייער גליקליך וואס מיר האבן גרויסע טאלאנטן אין אונזער שטאט, וועלט פון וועלט-אידנטום מענטשן. איינער אזא טאלאנט האבן מיר ערשט געהערט דעם אנדערן, איך בעטן פריינד און חבר י. י. סיגאל. איך וויל בעטן דעם עולם אז ער זאל זיך האלטן רואיג, מיר האבן נאך אפאר מינוט, און איך וויל בעטן אז איר זאלט זיך נישט ארומוואנדערן ווייל ס'איז זייער שווער. היינט איז א דערהויבענער טאג פארן אידישן בוך, פארן אידישן שרייבער. אין די פיר ווענט פון דעם נייעם בנין פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק ווערט אפגעגעבן גרויס כבוד דעם מענטשן וואס לאזט נישט פאלן די אייביגע טראדיציע פונעם ספר, און עס ווערט דעם אידישן בוך פארטרויט א סוד אין אויער, אז ס'איז נאך דא א פאלק וואס האט אים אינזינען, און דאס ווארט עם ווערט נישט אוועקגעריסן פונעם ווארט ספר, עם הספר. ווי נאר דאס ווארט ספר ווערט אוועקגענומען פונעם ווארט עם, כאפט זיך באלד אונטער אן אנדער ווארט, דאס ווארט ארץ, און עס ווערט עם הארץ. וויל איך היינט באגריסן דאס אידישע בוך דערמיט, וואס עס איז נאכאלץ א לעבעדיגער קנין. עס זענען פאר אים אוועקגעשטעלט געווארן טישן און בענק, און דער אידישער מענטש וואס דורשט נאכן לעבעדיגן אידישן ווארט קען קומען און זיך מתייחד זיין דערמיט אין די דאזיגע ד' אמות. איין זאך נאר צערודערט מיר א היבש ביסל. בעת די ווענט פון דעם דאזיגן נייעם בנין זענען ממש פריש פון נייקיט און ריינקייט, זענען די בלעטער פון אידישן בוך אלט, פארגעלט, נישט מער ווי די ערשטע אויפלאגעס, און ווען די ערשטע אויפלאגעס ווערן שטארק אפגענוצט איז נישטא קיינער וואס זאל זארגן פאר א נייע אויפלאגע. א נייע אויפלאגע מענדעלע, פרץ, שלום עליכם, אש, בערגעלסאן, ראזענפעלד און אנדערע, אט די קלאסישע שרייבער, אין נארמאלע באדינגונגן ביי אנדערע פעלקער, וואלטן געדארפט ארויסגיין אין צענדליגער און צענדליגער אויפלאגעס, פארוואס קומט זיי נישט קיין נייע פיר ווענט? פארוואס האבן זיי, זיי וואס זיי זענען אדער דארפן זיין די נשמה פון דעם דאזיגן בנין, נישט זוכה געווען צו אזא התחדשות? אפט מאל נעמט מיך ארום א צער, א צער און א צארן, ווען איך נעם אין האנט אריין א ווייסענבערג אדער אפילו א אש, און זעה ווי זייערע בלעטלעך צוקנייטשן זיך,

אַרױס, און דאָ, צװישן די בכּבֿודיקע פֿיר װענט, זאָל דער ייִדישער געדאַנק, זאָל די ייִדישע מחשבֿה פֿון דעם ייִדישן דיכטער, פֿון ייִדישן שריפֿטשטעלער, שאַרפֿער האַרבער זיך פֿאַרקנײטשן און זוכן, און אפֿשר טאַקע געפֿינען אַ תּרופה צו דעם דאָזיקן מין מעמד. פֿון צװישן די בענק פֿון די פֿאַרזאַמלטע, איבער דער אַקסל פֿון די אַהער-פֿאַררופֿענע אַלע, זע איך, װי עס הױבט זיך אַריבער דאָס ייִדישע בוך, ווי שאגאלס ארעמאן וואס גייט איבער די הייזער אין ער שטעלט זיך פאר נישט אין דער פאזיציע פין בעטן א נדבה נאר אין דער מעמד צו בעטן אן ענטפער. איך ווייס היינט איז יום טוב אין מען טאר ניט שטערן די פייערליכקייט מיט אזעלכע פראגעס אין ענטפערס איך קען זיך אבער נישט העלפן איך זע פאר זיך דאס אידישע בוך אינמיטן אט דעם יום טוב, און מיר דאכט זיך אז עס איז דא אז עס איז דא פארט דער הויפט מחותן מער פון אונז אלעמען. איז זיי באגריסט, דו ערליכער, דו איידעלער פון אלע איידעלסטע בעל יובל, דו אידיש בוך, זיי געגריסט אין דיין אלטן מלבוש און מיט דיין טרויעריקן שמייכל אויפן פנים, זיי געגריסט אין דיין שטאלץ געמיט אין דער נייער דירה, איך וויל דיר נישט זינגען קיין איב, איבעריגן לויב, איך קאָן דיר נישט פֿון הײַנט, מײַן טײַערער, מײַן אייגענער, מײַן קרוב און מײַן גואל, ייִדיש בוך. איך ווייס, אַז דו זוכסט נישט קיין כּבֿוד, כאָטש קומען קומט דיר אַ סך חשיבֿות און אַ סך דרך-ארץ, און דער כּבֿוד פֿון אַלעמען קומט דיר. וואָס דו זוכסט און וואָס דו ווילסט, איז די, דאָס וואַרעמע אויג פֿון אַ געטרײַען, אמתן, ערלעכן, אַנטוויקלטן און דערוואַקסענעם לייענער, און דער עיקר, נאָענטקייט, ליבשאַפֿט און פֿאַרשטענ. אין פארשטענדעניש ווען אין וואס פאר א צייט מיין טייער אידיש בוך וואלסט דו געדארפט ווערן ווי א סידור ווי אין אונזער צייט ווען דו דיין פאלק אין דיין לשון זענען געשטאנען ביזן האלדז אין קבר פין חורבן אין דו האסט זיך פין דארט ארויס געראטעוועט ווען נאך ווי היינט וואלסטו באדארפט ווערן פארן אידישן מענטשן ווי א שטילער דערפרישענדיגער קוואל ער זאל זיך קוויקן מיט דיין לעבעדיגער מחייה'דיגער שיינקייט װאָס אײן דור דיכטער נאָכן אַנדערן האָבן אָנגעזאַמלט, געלײַטערט, דורכגעליכטיקט און דורכגעקרישטאָליקט. לאָמיר אױך אין דעם פֿאַל, אין דעם מאָמענט, װען דו קלײַבסט זיך אַריבער אין אַ נײַ אָרט, זיך זאָגן, װי אַ מורמלענדיק געבעט אין די ליפּן, משנה מקום, משנה מזל. און איך װינטש דיר, ייִדיש בוך, אַז דער נײַער ביבליאָטעק-בנין זאָל זײַן פֿאַר דיר אַ הױכער סימבאָל פון דיין אייגענע אויפריכטונג און אויפבויאונג, און מיר אלע וואס האבן זיך דא פארזאמלט זאלן דורכגענומען ווערן און דורכגעדרונגען ווערן פון איין גרויס און הייליג געפיל, אז מיר זענען געקומען דא אפגעבן כבוד און ליבשאפט דעם אידישן בוך, דעם אידישן שרייבער, דעם אידישן דיכטער, דער אידישער ליטעראטור. אוודאי איז א נייער בנין גוט און וואויל און שיין, ער איז נאך אבער בעסער און וואוילער און שענער ווען ער איז נישט מער ווי אן אפשפיגלונג פון א העכערן בנין,